תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, הנוטל ידיו, איינער וואשט די הענט, צו די זאכן וואס מען דארף וואשן, נתכוון, אויב מען האט געהאט כוונה, ידיו טהורות, זענען די הענט ריין, לא נתכוון, אויב מען האט נישט געהאט קיין כוונה, ער האט זיך נאר אזוי געזאגט זיך געוואשן די הענט, אפילו עס איז נישט געווען קיין שום שאלה, עס איז געווען די שיעור מים, א רביעית, און עס איז געווען כח גברא און א גאנצע כלי, אבער ווייל ער האט נישט געהאט קיין כוונה, ידיו טמאות, זענען די הענט טמא. וכן די זעלבע דין המטביל ידיו. ווען איינער האט געטובל'ט די הענט אין א מקווה פון מ' סאה אדער אין א מעיין אין א קוואל איז אפילו ס'איז ווינציגער ווי פֿערציק סאה איז עס אויך מטהר נתכוון, ער האט געהאט כוונה ידיו טהורות, זענען זיינע הענט ריין, לא נתכוון, ער האט נישט געהאט קיין כוונה ידיו טמאות, זענען די הענט טמא, פרעגט די גמרא, והתניא מיר האבן דאך געלערנט אין א ברייתא שטייט אנדערש, דארטן שטייט בין נתכוון בין לא נתכוון, צו ער האט געהאט כוונה צו ער האט נישט געהאט כוונה איז אלץ די דין ידיו טהורות, זענען די הענט ריין, וואס האסטו פריער געזאגט אז אויב לא נתכוון איז ידיו טמאות? אמר רב נחמן, האט רב נחמן געזאגט, לא קשיא, ס'איז נישט קיין סתירה פון די צוויי ברייתות, כאן לחולין, די ברייתא וואס ס'שטייט בין נתכוון בין לא נתכוון ידיו טהורות, רעדט זיך ווען מ'דארף די הענט זאלן זיין ריין פאר חולין. כאן למעשר, ביי מעשר דארף זיין כוונה, די ערשטע ברייתא וואס עס שטייט נתכוון ידיו טהורות לא נתכוון ידיו טמאות, דאס רעדט זיך ביי מעשר, און ביי מעשר מוז זיין כוונה, און ביי תרומה דארף אוודאי אוודאי זיין כוונה. ומנא תימרא דחולין לא בעי כוונה, רבי נחמן זאגט, פון וואנען ווייס איך אז ביי חולין דארף מען ניט האבן קיין כוונה? אפילו אן כוונה איז אויך דער דין ידיו טהורות. דתנן, מיר האבן געלערנט, גל שנתלש, א כוואליע פון ים איז געווארן אפגעריסן פון דעם ים. די ווינט בלאזט, פאסירט אמאל אז א גאנצע כוואליע שפרינגט ארויס אויף די יבשה, ובו ארבעים סאה און אין דעם גל איז דא און פערציג סאה לכאורה איז דא גלייך ספירה'דיג. וואס פאר א דין האט א גל? האט ער דעם דין ווי א מעיין? א קוואל דארף נישט האבן דאך פערציג סאה, א קוואל איז מטהר בכל שהוא. האט ער ווידער דעם דין ווי א מקווה ווייל ער איז געווארן אפגעריסן פון דעם ים, אויב ווידער ער האט א דין פון דער מקווה איז דאך עס נישט קיין מקווה, א מקווה איז דאך נאר מטהר באשבורן, עס איז איינגעזאמלט אויף דעם ארט, האב איך געזען ברענגט מען אראפ דער תפארת ישראל דארטן. אז אין אמת'ן האט ער דעם דין ווי א מעיין, נאר וואס דען, ער איז דאך דאך אביסל אפגעריסן, נאכדעם איז שוין דא א דין אז ער מוז האבן פערציג סאה, ווייל ער איז דאך נישט פאראייניגט מיט דעם, אדער ווייל עס רעדט זיך ביי א מענטש, און א מענטש דארף האבן נארמאל זיך צו טובל'ען פערציג סאה, ונפל על האדם דאס איז אראפגעפאלן אויף דעם מענטש, ועל הכלים, אדער אויף כלים טהורים זענען זיי ריין, נישט דער מענטש האט געהאט כוונה, נישט די כלים. קתני אדם דומיא דכלים, אדם ווערט דערמאנט צוזאמען מיט כלים, אדם איז די זעלבע זאך ווי כלים, מה כלים דלא מכווני, כלים האט נישט געהאט קיין כוונה, ווען מ'האט זיך נישט געוואוינט זיך טהור זיין כלים האט דער מענטש כוונה. אבער דא וואס די כלים זענען געליגן אויף דעם רעדט זיך דלא מכוון, ער האט נישט מכוון געווען, פארוואס עלתה לו טבילה מיז איך דאך זאגן אז ביי חולין דארף מען נישט האבן קיין כוונה, איז פון דא א ראיה אז ביי חולין דארף איך נישט האבן קיין כוונה? אויף די גמרא ממאי פון וואנעט ווייסט דו אז דא רעדט זיך ס'איז נישט געווען קיין כוונה דילמא ביושב ומצפה ער זיצט און האפט אימתי יתלש הגל עסקינן ס'דא א שטורעם ווינט עס בלאזט וואלעס ער דארף זיך טויבלען שטעלט ער זיך אוועק ס'זאל אויף אים אראפקומען די גל און דאס און יעצט כ'וועל יעצט זאגן. וכלים דומיא דאדם, כלים איז גלייך צו מענטש, מה אדם רעדט זיך דבר כוונה, ער האט געהאט כוונה, אט ווארט ער אט קומט דער גל, אף כלים דמכוון להו, כלים מיינט מען אויך אז ער האט כוונה, אבער פון דא איז נישט קיין ראיה אז ביי טבילה דארף מען נישט כוונה, וכי תימא וועסט וועלן פרעגן ביושב ומצפה מאי למימרא. וואס איז די חידוש? בשלמא ווען איך זאג אז דא רעדט זיך אן כוונה, דערציילט ער מיר א חידוש אז כאטש אין דעם ביי מעשר ביי תרומה דארף מען כוונה אבער ביי חולין דארף מען נישט קיין כוונה, אבער אויב דו זאגסט יושב ומצפה איז דאך מיר די זאך א פשיטא, נו ס'איז נישט קיין פשיטא. סלקא דעתך אמינא, איך וואלט געוואלט מיינען, ליגזור איך זאל גוזר זיין, איך זאל זאגן מ'איז זיך טובל אין דעם גל, זאל נישט גוט זיין, דילמא טאמער, אתי למיטבל, בחרדלית של גשמים, טאמער מען וועט זיך קומען טויבלען אין א שטראם פון רעגן וואסער, איז אין רש"י דא צוויי טעמים, דאס הייסט צוויי מציאות'ן, וואס מיינט מען חרדל את שלשומו? איין טייטש איז דא אין רש"י, חרדלית של גשמים מיינט מען ס'איז דא רעגן וואסער, פערציג סאה איז דאך א כשר'ע מקווה, יא? נאר וואס דען, די פערציג סאה זענען נישט אויף איין ארט. איז געפאקט, ס'איז געווארן אויף איין ארט איז דא צוואַנציק סאה און אויף דעם אנדערע ארט צוואַנציק צול, און דאס ווערט פאראייניגט מיט א שטראם וואס גייט פון דעם צו דעם, איז דעמאלט דא זאגן מיר אז דאס הייסט נישט פאראייניגט מכח דעם דין פון קטפרס, קטפרס איז אינו חיבור. ווייל איך זיץ אויף קטפרס רופט זיך אהן ס'איז פאראייניגט מיט ווען ס'דא א ווארט ס'איז פאראייניגט מיט די לופטן דאס איז נאך ערגער דאס הייסט נצוק אז פון א בארג פאסירט אמאל א וואסער פאל וואס גיסט זיך אראפ נאר קטפרס אפילו עס גיסט זיך אויף דער וואסער אויף דער ערד איז נישט קיין חילוק. ס'דא א צווייטע זאך אין רש"י אז ס'קען זיך רעדן דא אז ס'איז דא פערציג סאה אויף איין ארט. דאך קען מען זיך אין דעם נישט טובל'ען, ווייל מי גשמים איז נאר מטהר דווקא מקווה ווען ס'איז איינגעזאמלט די וואסער אויף איין ארט, אבער אויב די וואסער זענען זוחלין, די וואסער רינען, זענען זיי נישט מטהר. באר א קוואל איז מטהר בזוחלין. אבער זעט אויס אז דער חילוק איז אבער ביים מעין ווינציגער פערציג סאה אבער ביי מי גשמים מוז זיין די גאנצע וואסער אויף איין ארט. ממילא וואלט איך געוואלט מיינען אז גל זאל מען נישט טארן טובל זיין אין די כוואליע, טאמער וועט מען זיך קומען טובלען אין חרדלית של גשמים. די תוספות איז שוין מסביר די צוויי טעמים פון רש"י. אי נמי ער דערציילט מיר א גרויסן חידוש בגל שנתלש מ'מעג זיך טובל'ען נו איך וואלט געוואלט מיינען מען קען נישט נגזור זאל גוזר זיין ראשין דעם עק אטו כיפין איז די ווארט כיפה כיפה ווערט אנגערופן א זאך וואס איז קיילעכדיג האלב קיילעכדיג האט מען דאס געהאט דעם דין פון כיפה האט מען געהאט ביי א מזוזה אז דער משקוף איז נישט גלאטיג נאר ס'קיילעכדיג כיפה איז עס ווערט אויך דערמאנט, און אין בית המקדש ווערט אויך דערמאנט אנדערע טויערן האבן געהאט א כיפה, ווען די כוואליע גייט, גייט די כוואליע ארויף און נאכהער אראפ, דער דין איז אז מען מעג זיך נאר טובל'ען ביי דעם עק, אבער לו יצוייר איינער וועט ארויפווארפן א כלי, ווי די וואסער, ווי די וואסער איז אין די לופטן, דאס רופט זיך אהן אין די כיפה, דארט איז זיך נישט טובל, דארט איז די טבילה נישט קיין טבילה, ווייל עס איז נאר מטהר א מעין צי א מקווה דווקא ווען עס איז אויף דער ערד, אבער נישט ווען דאס איז אין די לופטן. וואלט איך געוואלט מיינען אז אין ראשין קען מען אויך נישט, נאר ביי דעם עק, ווייל אויב איך וועל זיך טובל'ן אין עק וועט מען קומען מתיר זיין ביי די כיפין, קמשמע לן דלא גזרינן. ומנא תימרא פון וואנען ווייס איך דלא מטבילין בכיפין? וואנען ווייס איך אז מ'טאר נישט טובל'ן טאקע בכיפין? דתניא מיר האבן געלערנט מטבילין בראשין, מען קען זיך נאר טובל'ען בראשין, ראשין רופט זיך אן ביי די עקן ווען עס קומט צו דער ערד, ואין מטבילין בכיפין, לפי ווייל שאין מטבילין באויר, ווען די כוואליע איז אין די לופט קען מען נישט טובל'ען ווייל ס'איז דא א דין אז די תורה זאגט א מקווה דארף זיין אין דער ערד נישט אין אויר ממילא איז דאך פון דא נישט קיין ראיה אז בחולין דארף מען נישט קיין כוונה, ווייל איך קען דאך זאגן אז דא רעדט זיך יושב ומצפה, איי דער חידוש, איך בין נישט גוזר צוליב חרדלית, צו איך בין נישט גוזר אטו כיפין, פון וואנען זשע ווייס איך דען, האט מען דאך שוין אפגעשלאגן ר' נחמנ'ס ראיה, ר' נחמן האט דאך געוואלט פון דא א ראיה ברענגען. אז לחולין דארף מען נישט קיין כוונה פון דא איז נישט קיין ראיה, אלא זאגט די גמרא מהכא די ראיה איז פון דא דתנן, מיר האבן געלערנט ס'דא א דין ווען פירות זענען געווארן אפגעריסן פון בוים, ס'האט אנגערירט אין זיי א טומאה. כל זמן ס'איז נישט ארויפגעקומען קיין וואסער אויף די פירות ווערן זיי נישט טמא, אז ס'אויף זיי ארויפגעקומען אביסל וואסער ווערן זיי מוכשר לקבל טומאה, דאס וואס איז ארויפגעקומען וואסער ווען ס'איז געווען אויף דעם בוים דאס ווערט נישט גערעכנט. איז דא א דין אויב די וואסער איז ארויפגעקומען אויף די פירות? שלא לרצונו של אדם, דער מענטש איז נישט געווען צופרידן פון דעם, ווערן די פירות נישט מוכשר. די גמרא לערנט עס אפ פון א פסוק, שטייט כי יותן, ווייזט אויס אפילו עס ווערט פון זיך אליין געגעבן, און די מ דאס איז די קרי, און די מסורה איז כי יתן, ווייזט אויס ווען די מענטש גיט ארויף די וואסער מיט א כוונה, זאגן מיר אז כי יותן ווען עס ווערט געגעבן פון זיך אליין דארף זיין גלייך ווי ווי די מענטש גיט, אז דניחא ליה איז אז עס וועט ארויף קומען וואסער וואס די וואסער איז די מענטש נישט געווען צופרידן ווערט עס נישט מוכשר, נאך איז דא א דין. תחילתו באונס וסופו ברצון. פֿריִער איז דער מענטש נישט געווען צופֿרידן, נאָך דעם אַז ס'איז שוין געוואָרן נאַס, איז שוין דער מענטש צופֿרידן. ווערן זיי אויכעט מוכשר לקבל טומאה. שטייט אַ דין, פּירות שנפֿלו לתוך אמת המים. פּירות זענען אַרײַנגעפֿאַלן אין אַ דאָרט אַ קאַנאַל וואַסער. אמת איז אַ קאַנאַל. און אט דא איז די שאלה צו די פירות ווערן מוכשר לקבל טומאה. ופשט האט אויסגעשטרעקט מי שידיו טמאות, איינער וואס די הענט זענען טמא האט אריינגעשטעקט די האנט ונטלן און ער האט גענומען די פירות, ידיו טהורות, זיינע הענט זענען ריין, ופירות אינן בכי יותן. און די פירות זענען נישט בחיותם. פארוואס זענען די פירות נישט בחיותם? ווייל איך דארף דאך האבן ס'זאל זיין ניחא. דא איז אים נישט ניחא. ער האט זיך ווער וואנעט ווייס איך ער וויל די פירות זאלן דארט אריינפאלן. ואם בשביל שיודחו, אויב דער מענטש. האט אריינגעשטעקט די האנט ארויסצונעמען די פירות, האט ער געוואלט אז די הענט זאלן ווערן אפגעשוואונקען, שיודחו ידיו, איז דער דין ידיו טהורות, די הענט זענען ריין, כאטש ער האט דאך נישט געהאט קיין כוונה אויף טובל'ן די הענט, אבער אן כוונה איז אויכעט גוט, והפירות הרי הן בכי יותן. און די פירות זענען דאך בכי יותן. פארוואס? זאגט אויב ער וויל אפשווענקען די הענט איז גלי דעתיה דמינח ניחא ליה בהך נפילה שעל ידה הדיח ידיו האב איך געטראכט אפשר רעדט זיך אזעלכע פירות דארט מיט די בלעטער וואס ער האט אפגעריבן די הענט, אפגעוואשן די הענט, די פירות האבן אים געהאלפן צו וואשן די הענט. למשל איך ווייס ס'איז דאך דא ווען מיר זאגן פירות וואס האבן אין זיך בלעטער, וועדזשיטעיבלס, מיט זאכן ער האט זיך אין די פירות האט ער אזוי אפגעריבן די הענט, דעמאלטס ווייזט ער דאך ארויס ער איז צופרידן. פירות זענען שמוציג און מען דארף האבן איז אין וואס אנרייבן, און די בלעטער פון די פירות האט ער גוט אפגעריבן די שמוץ פון דעם. דא האט רב נחמן געזאגט איז דא א ראיה, כאטש ער האט דאך נישט געהאט קיין כוונה צו טובל'ן די הענט, ער האט דאך נאר געוואלט בשביל שיודחו ידיו, דאך איז דער דין, ידיו טהורות איז א ראיה, מען דארף נישט האבן קיין כוונה בחולין. איתיביה רבה לרב נחמן, האט רבה געפרעגט א קשיא רב נחמנען, מיר האבן געלערנט הטובל לחולין, איינער איז טובל די הענט לחולין, והוחזק לחולין און ער האט געהאט כוונה אז די טבילה זאל זיין אויף חולין, אסור למעשר איז ער אסור צו עסן מעשר, ווייל די כוונה איז נאר געווען אויף חול. ווייזט דאך אויס פון דעם הוחזק אין ווען איז דאס א טבילה פאר חולין דווקא הוחזק ווייל אזוי ער שטייט דאך דאס לשון והוחזק לחולין ער האט געהאט כוונה אויף חולין לא הוחזק ער האט נישט געהאט קיין כוונה לא דעמאלט זאגן מיר איז עס נישט קיין טבילה, לחולין איז דאך א ראיה פון דא אויך אז ביי חולין דארף מען יא האבן כוונה, וואס האסטו רב נחמן געזאגט אז ביי חולין דארף מען נישט האבן קיין כוונה? ענטפערט די גמרא, אין אמת'ן ביי חולין דארף מען נישט קיין כוונה, נאר הכי קאמר, דא איז א פשט אזוי, אף על פי שהוחזק לחולין, כאטש ער האט דאך געהאט א כוונה אויף טהרה, אסור למעשר, דער חידוש איז דער אסור למעשר. לגבי חולין אפילו ער האט נאר געוואלט וואשן די הענט איז עס אויך עולה געווען, ווייל ביי חולין דארף נישט קיין כוונה, נאר דא דערציילט מען כאטש דער מענטש וויל דאך א כוונה אויף טהרה, דאך איז ער אסור למעשר. איתיביה האט רבא געפרעגט א צווייטע קשיא, מיר האבן געלערנט טבל ולא הוחזק, ער האט זיך געטובל'ט און ער איז ארויסגעגאנגען פון וואסער און ער האט גארנישט נישט געהאט קיין כוונה, כאילו לא טבל איז גלייך ווי ער האט זיך נישט געטובל'ט, מאי לאו מיינט עס דען נישט כאילו לא טבל כלל? ס'איז גלייך ער האט זיך אינגאנצן נישט גע'טובל'ט אז אפילו לגבי חולין איז ער אויך אסור. זאגט די גמרא לא ניין, לגבי חולין איז א גוטע טבילה, ווייל לגבי חולין דארף מען נישט האבן קיין כוונה, נאר מען מיינט כאילו לא טבל למעשר, ס'איז גלייך ווי ער האט זיך נישט גע'טובל'ט אויף מעשר. אבל טבל לחולין, אבער ס'איז א טבילה פאר חולין. וואס איז דא די חידוש? די חידוש אין תוספות זאגט מען צוויי פשטים, מען קען זאגן אז די חידוש איז דא אז טבל ולא הוחזק איז כאילו לא טבל לגבי מעשר, אבער לגבי חולין איז עס גוט אז דערציילט מען דא דעם דין אז ביי חולין דארף מען נישט האבן קיין כוונה. ווייל ער קען דאך נישט זאגן אז ער דערציילט מיר דעם דין אז לגבי מעשר העלפט עס נישט, דאס ווייס איך דאך שוין פון די ריישא אז טובל והוחזק לחולין איז לא הוחזק למעשר, נאר דא אז גייט ער מיר דערציילן דעם דין לגבי חולין אליין אז טובל ולא הוחזק איז אויף מעשר טויג עס נישט אבער אויף חולין איז גוט אן כוונה, נאך א פשט זאגט תוספות אז דארט נאר. די לא הוחזק כלל וואלט איך געוואלט מיינען זאל העלפן בעסער אויף מעשר ווי הוחזק לחול ווייל אויב הוחזק לחול האט ער דאך בפירוש געהאט כוונה נאר אויף חול אבער דארט נאר ולא הוחזק כלל וואלט איך געוואלט מיינען אז נישט בעסער קען ער מאכן די כוונה. הוא סבר, האט רבה געמיינט דחי קא מדחי ליה אז דער דין וואס ר' נחמן האט אים געזאגט אז ס'איז דא א חילוק פון חולין ביז מעשר, ביי חולין דארף מען נישט קיין כוונה און ביי מעשר דארף מען יא כוונה, האט ער געמיינט ער איז אים נאר אזוי א מדחה. אבער אין אמת'ן איז נישט אזוי דער דין, נפק דק ואשכח. איז רב ארויסגעגאנגען און האט נאכגעזוכט אז רב נחמן איז גערעכט, ס'איז טאקע אזוי דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא טובל ולא הוחזק, ער האט זיך געטובלט און ער האט נישט געהאט אינגאנצן קיין כוונה, אסור למעשר און מותר לחולין, מעשר איז אסור אבער חול איז מותר. שטייט דאך דא בפירוש אז אויף חול דארף מען נישט האבן קיין כוונה. רש"י. אמר רב אלעזר, האט רב אלעזר געזאגט, טובל, ער האט זיך געטובלט, ועלה, און ער איז ארויפגעגאנגען פון וואסער, מחזיק עצמו לכל מה שירצה, קען מען יעצט, נאכדעם ווי ער האט זיך גע'טובל'ט, האבן כוונה אויף וואס ער וויל. תוספות זאגט, ס'רעדט זיך ער איז נאך נישט טרוקן, ביז ווען קען ער דען האבן כוונה? ס'רעדט זיך ער איז נאך פייכט. און תוספות זאגט אין אנדערע ספרים שטייט בפירוש ארויס ער איז נאך לח. זאגט די גמרא, מיתיבי, טוט ער פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט עודהו רגלו אחת במים, אויב איין פוס איז נאך אינעם וואסער, הוחזק לדבר קל, כאטש ער האט געהאט כוונה אויף א לייכטערע זאך, ווייל מיר האבן דאך געלערנט אין די משנה ס'איז דא פארשידענע מדריגות, חול, מעשר, תרומה, קדשים, חטאת, מחזיק עצמו לדבר חמור, קען ער יעצט האבן כוונה נאך אלץ אויף א הארבערע זאך, עלה, אויב ער איז שוין ארויסגעגאנגען פון דער מקווה, שוב אינו מחזיק, קען ער מער נישט האבן קיין כוונה, מאי לאו מיינט צו זיין נישט אינו מחזיק כלל, ווען ער גייט ארויף קען ער קיינמאל נישט האבן קיין כוונה, צי ער האט פריער שוין בשעת טבילה געהאט כוונה אויף א דבר קל, צי ער האט גארנישט נישט געהאט קיין כוונה, איז אויב מען גייט שוין ארויס פון די מקווה קען מען מער נישט האבן קיין כוונה. זאגט די גמרא, לא, ניט. עודהו, אויב ער איז נאך דא אין די מקווה איז די דין אף על פי שהוחזק אפילו ער האט געהאט כוונה אויף א לייכטערע זאך, מחזיק, קען ער בייטן, מען קען האבן כוונה אויף א הארבערע זאך, ער האט געהאט למשל כוונה ביי די טבילה אויף מעשר, קען ער שפעטער טראכטן אויב ער איז נאך נישט ארויפגעגאנגען, קען ער טראכטן אויף קדשים און חטאת. אויב ער איז ארויפגעגאנגען. אם לא הוחזק האט פריער גארנישט ניט געהאט קיין כוונה, מחזיק, קען ער יעצט האבן כוונה, ואם הוחזק האט פריער געהאט כוונה אויף א לייכטערע זאך אינו מחזיק קען ער יעצט נישט האבן כוונה אויף קיין הארבערע זאך. רשי. פרעגט די גמרא, מיר האבן דאך פריער געלערנט אין ברייתא אז ס'איז א חילוק עודהו רגלו אחת במים, ווען איין פיס איז נאך דא אין וואסער קען ער נאך בייטן די כוונה, ער האט געהאט כוונה לדבר קל, קען ער האבן כוונה לדבר חמור. מאן תנא, ווער איז דער תנא עודהו רגלו אחת במים, ווען ס'איז נאך דא איין פיס אין וואסער הייסט דאס כתחילת טבילה, און כאטש ער איז געווען מוחזק לקל קען ער מחזיק זיין לדבר חמור. מיר דארפן פארשטיין וואס רש"י זאגט און בכלל אין גמרא, ווי וואס הייסט אז דאס איז תחילת טבילה? די טבילה איז דאך וועלכע איז די טבילה? די טבילה איז וואס די פסוק זאגט ורחץ את בשרו במים, ווען ער גייט אריין אין וואסער און די וואסער טוט צודעקן דעם גאנצן גוף, דעמאלט איז געווען די טבילה, דא ווייזט אויס אז די טבילה איז ווען מען גייט ארויס פון מקווה, נאר וואס מיר ווילן זאגן, אפילו ס'איז נאך דא רגלו אחת במים, הייסט עס נאך אלץ תחילת טבילה. מיר קענען דאס אויך פארשטיין מיט א רמב"ם. הלכות אבות הטומאה, פרק ו', הלכה טז, דארט שטייט אינמיטן הלכה, וכן זב שדרס על המשכב, א זב האט געטרעטן אויף א משכב שהוא מונח במקווה, די משכב איז אין דער מקווה,

דער ארויסנעמען פון דער מקווה, דאס איז די טבילה פון משכב. וזה הנוגע במשכב, און אז איינער רירט אן אין די משכב כשהוא במקווה ווען ער איז אין מקווה אם פשט ידו האט אויסגעשטרעקט די האנט ונגע חוץ למקווה און האט אנגערירט אויך א זאך עפעס חוץ למקווה, הרי זה מטמא בגדים, איז ער מטמא בגדים ואין צריך לומר שמטמא אוכל ומשקה. זאגט אויף דעם דער כסף משנה, ונראה מתוך דבריהם, עס געפעלט מיר פון לשון פון רמב"ם, שהטעם, די טעם פארוואס זאגן מיר אז דער משכב ווערט ריין ערשט ווען ער גייט ארויס פון דער מקווה, מפני שאין הטמא נטהר, דער טמא ווערט נישט ריין אלא בעלייתו מן המקווה, ווען ער גייט ארויף פון דער מקווה, לא בעודו בתוך המקווה, דעמאלט ווען ער געפינט זיך אין דער מקווה, דעמאלט איז ער נאך נישט ריין. און ווער איז דער תנא? עודהו רגלו אחת במים, הייסט עס נאך תחילת טבילה, און ער האט געווען הוחזק לדבר קל, קאן ער איבערבייטן לדבר חמור, אמר רב פדת האט רב פדת געזאגט רב יהודה היא, דאס גייט ווי רב יהודה דתנן מיר האבן געלערנט, מקווה שנמדד, א מקווה וואס די מקווה איז געווארן אפגעמאסטן ויש בו ארבעים סאה מכוונות, אין די מקווה איז דא פונקטליך פערציג סאה, וירדו שניים וטבלו זה אחר זה, צוויי זענען אראפגעגאנגען זיי האבן זיך געטובלט איינער נאך דעם אנדערן. ווען דער איינער איז ארויפגעגאנגען דער ערשטער איז דער אנדערער אריינגעגאנגען, הראשון טהור, דער ערשטער איז ריין, ווייל ער האט זיך דאך געטובל'ט אין א מקווה פון פערציג סאה, והשני טמא, ווייל עס האט דאך שוין געפעלט פון דעם שיעור מיט די וואסער וואס דער ערשטער האט אויף זיך ארויפגענומען. אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט, אם היו רגליו של ראשון נוגעות במים, ווען דער אנדערע האט זיך געטובלט איז נאך געוועזן די פיס פון די ערשטן אנגערירט אין די וואסער, אף השני טהור איז דער אנדערע אויכעט טהור, דאס הייסט רגליו של ראשון נוגעות במים, רופט זיך דאך אן ווי ס'איז איין זאך. אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, האט רב נחמן געזאגט פאר רבה בר אבוה, מחלוקת במעלות דרבנן, די מחלוקת פון רב יודא מיט די רבנן איז אז די טבילה איז געווען וועגן איינס פון די מעלות פון חכמים, למשל די חכמים זאגן א אונן אפילו ער איז נישט געווארן טמא דארף זיך טובל'ן ווען ער וויל עסן קודש, א מחוסר כיפורים, כאטש ר'האט זיך גע'טובל'ט דעם זיבעטן טאג, מוז ער זיך נאכאמאל טובל'ן. די טבילה וואס זיי דארפן האבן טבילה לקודש איז נאר א מעלה, מדין תורה איז מען נישט טמא. איז ביי דער זאך האלט רבי יהודה אז עס העלפט דאס וואס רגליו של ראשון נוגעות במים, ווייל איך זאג גוד אחית אז די וואסער וואס עס געפינען זיך אויף דעם ערשטן איז גלייך ווי ס'איז פאראייניגט מיט א מקווה, אבל מטומאה לטהרה, אבער דארט ווי ס'האנדלט זיך א טומאה דאורייתא, דער מענטש זאל ווערן טמא, דער מענטש וואס איז געווען טמא זאל ווערן ריין, דברי הכל אף השני טמא, לערנען אלע אז אויב רגליו של ראשון נוגעות במים דאס וועט גארנישט ניט העלפן און דער צווייטער איז טמא, דעמאלט איז נישט קיין מחלוקת. והיינו דרבי פדת איז דאך דאס די זעלבע זאך וואס רבי פדת האט געזאגט, וואס ער האט געזאגט אז דאס וואס שטייט עודהו דאס איז ווי רבי יהודה נישט ווי די רבנן, ווייל לויט די רבנן אפילו לגבי מעלות וואס מען מאכט לגבי קודש, די מעלות זענען דרבנן, העלפט נישט דאס וואס איין פיס איז אין וואסער. איכא דאמרי, אנדערע זאגן, אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה, רב נחמן האט געזאגט פאר רבה בר אבוה, מחלוקת מטומאה לטהרה, די מחלוקת פון רבי יהודה און איז ווען ר'איז טמא מדין תורה. אבל במעלות דרבנן, אבער דארטן ווי די טבילה איז נאר א מעלה וואס די רבנן האבן דאס געהייסן מאכן, אבער מדין תורה איז ער טהור, דברי הכל האלטן אלע אף השני טהור, אז דער צווייטער איז אויך טהור אויב רגליו של ראשון נוגעות במים, דארטן וועלן די רבנן מודה זיין צו רבי יהודה. אויב אזוי, ופליגא דרבי פדת, קריגט מען דאך אויף רבי פדת'ן. ווייל לויט רבי פדת'ן זאגן מיר עודהו רגלו במים גייט נאר ווי רבי יהודה, לויט דעם לשון זאגן מיר אז לויט רבנן איז אויך דער זעלבער דין עודהו רגלו אחת במים, לגבי דעם דין טבילה וואס איך דארף עס נאר האבן מכח מעלה דרבנן העלפט עודהו רגלו אחת במים. אמר עולא בעי מיניה. מרבי יוחנן, מ'האט געפרעגט א שאלה פון רבי יוחנן לרבי יהודה, לויט רבי יהודה וואס ער זאגט רגליו של ראשון נוגעות במים אף השני טהור, און דאס גייט לויט דעם צווייטן לשון אז די מחלוקת איז מטומאה לטהרה, מהו להטביל מחטין וצנוריות, צו קען איך טובל'ען נאדלען און צנוריות דאס אויך אזעלכע סארט קליינע זאכן וואס מען טוט עס נוצן ווען מען שפינט גאלד, צו קען איך דאס טובל'ען בראשו של ראשון, אין דעם אויף דעם קאפ פון דעם ערשטן וואס ער איז ארויס פון מקווה ווען די פיס זיינען נאך דא אין וואסער? צי זאג מיר גוד אחית אית ליה לרבי יהודה, ווען עס האנדלט זיך ס'זאל זיין א גוטע טבילה פאר דעם אנדערן, זאג איך אז די וואסער וואס זיי זענען אויף דעם ראשון אחית גייט אראפ אין דער מקווה, ס'איז גלייך ווי ס'איז אין דער מקווה, ווייל דער סוף איז דאך אז די וואסער גייט אראפ. גוד אסיק לית ליה, אבער דא איך בין טובל אין דעם קאפ פון דעם ראשון, פארוואס? ווייל איך זאג ס'איז פאראייניגט מיט דעם וואסער איז גלייך ווי די גאנצע וואסער איז אויבן, אז די וואסער גייט ארויף, לית ליה האלט ער נישט, או דילמא, אדער גוד אסיק נמי אית ליה. רבי יהודה האלט גוד אסיק אויך. אמר ליה האט ער אים געענטפערט, תניתוה, האבן מיר דאס געלערנט, שלש גממיות בנחל, ס'דא דריי גריבלעך אין א טאל, העליונה התחתונה והאמצעית, די אויבערשטע, די אונטערשטע, די מיטלסטע, העליונה והתחתונה של עשרים עשרים סאה די אויבערשטע און די אונטערשטע איז יעדע איינע האט צוואנציג סאה, והאמצעית של ארבעים סאה, און די מיטלסטע פון פערציג סאה, וחרדלית של גשמים עוברת ביניהם. און צווישן די די מקווה'ס גייט דארטן א פליסונג פון רעגן וואסער, און דאס טוט באהעפטן אלע דריי מקווה'ס, איז אזוי, אויב איך זאג גוד אסיק אויכעט, קען מען זיך טובל'ען אין די אויבערשטע אויכעט, ווי ער האט אבער זיין. איך זאג גוד אחית קען מען זיך נאר טובל'ען אין די אונטערשטע כאטש ס'האט נאר צוואנציג סאה ווייל די וואסער פון די מיטעלסטע פון פערציג סאה גלייך ווי ס'איז אונטן אבער אין די אויבערשטע קען מען נישט האט מען געלערנט רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט מאיר היה אומר מטביל בעליונה רבי מאיר זאגט אז מ'איז זיך טובל אין די אויבערשטע זעה איך דאך אז מען זאגט יא גוד אסיק. פרעגט די גמרא, והתניא האבן מיר דאך געלערנט אין א ברייתא שטייט דארט אזוי, רב יהודה אומר רב יהודה זאגט, מאיר היה אומר מטביל בעליונה, רב מאיר זאגט מ'איז זיך טובל אין די אויבערשטע ווייל מ'זאגט גוד אסיק, און אוואדע און אוואדע אין די תחתונה אז מ'זאגט גוד אחית, ואני אומר און איך יהודה זאג, בתחתונה, מ'קען זיך נאר טובל'ען אין די תחתונה מכח דעם דין פון גוד אחית, ולא בעליונה, אבער אין די אויבערשטע קאן מען נישט, ווייל קיין גוד אסיק זאגט מען נישט, רבי יהודה האלט נישט קיין גוד אסיק. אמר ליה, האט אים רבי יוחנן גענטפערט, אי תניא תניא, אויב ס'איז געווארן געלערנט אז רבי יהודה קריגט, און רבי יהודה האלט קיין גוד אסיק זאג איך נישט, וועלן מיר גיין נאכדעם, און איך האב חרטה וואס כ'האב פריער געזאגט. רש"י ברענגט אראפ א צווייטע גירסא, די גירסא פון רש"י